העלא עווריוואן, הועווער, ס'ערב שביעי של פסח כ'גיי רעדן וועגן יענץ, סאו בעיסיקלי דאס איז די עיקר ענין פון פסח און שביעי של פסח, יעדער איינער ווייסט, ס'שטייט אין אלע חסידישע ספרים און אנדערע פלעצער. אז פסח ביינאכט איז די סדר א גאנצע אזא גרויסע בום א גרויסע דראמע א גרויסע דילוג אדער קפיצה און באקומט אויף איין מאל אסאך גרויסע מדריגות און שפעטער ספירת העומר ביז שביעות איז עה ארבעט מען צוריק צוביסלעך צו באקומען די אלע די אלע זאכן וואס מען האט געזעהן פסח צו באקומען. צוריק און ס'גייט מיט א סדר און ס'איז אביסל א פאני זאך אז פסח אליינס אפילו די גאנצע זיבן טעג פון פסח איז אויכעט פארט פון די נישט די ערשטע טאג פסח נאר אזוי ווי מ'זאגט נישט קיין הלל שלם און אביסל ענליך צו די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים אז די אידן זענען ארויס פון מצרים און שפעטער א טאג שפעטער אדער צוויי טעג שפעטער דריי טעג שפעטער ווייטער פרעה לויפט זיי שוין נאך סאו בעסיקלי דאס איז א זאך וואס מסתם יעדער איינער איידענטיפייט אביסל. אז מ'האט שוין מסתם נישט קיין נערווען צו די גאנצע פסח, און מ'מאכט זיך שוין משוגע א גאנצע חול המועד מיט אלע מיני שטותים, אז ס'דא א געוויסע קטנות הייסט עס, נאך די ערשטע נאכט פון די סדר וואס איז טאקע אזא גרויסע מצב, קערט מען צוריק אין מצרים אביסל, און פרעה לויפט שוין ווייטער נאך, און ס'איז א גאנצע חושך און א גאנצע קטנות, ביז מ'קומט שביעי של פסח, הייסט אזוי ווי איין וואך פון ספירה געענדיגט. קומט מען שוין צו צו עפעס אביסל. איך וויל נאר מסביר זיין א משהו וואס ס'מיינט די צוויי וועגן, אז ס'איז דא א וועג פון פסח וואס הייסט א דילוג, קפיצה, ס'איז דא די וועג פון ספירת העומר וואס איז כסדר ניין און פערציג טעג א טאג נאך א טאג מ'ציילט. די פשוט'ע פשט פון דעם, איין פשט וואס איך מיין יעצט, איז אז ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי מ'לערנט א זאך, וויאזוי מ'קומט אן צו א זאך. ס'איז דא א מענטש וואס האט א חוש, האט א כשרון אליינס. ער פארשטייט עפעס, ער האט א געוויסע נעטשרעל אינטואיטיוו וועג, ער ווייסט וויאזוי צו טון זאכן, ער ווייסט וויאזוי צו זינגען אדער שפילן אדער שרייבן אדער מחדש זיין אדער עני קיינד אוו קריעטיוויטי, אבער דאס קען מען נישט אזוי שטארק לערנען, מען קען עס נישט מסביר זיין פאר א צווייטן כמעט, מען קען נישט אפילו אליינס זיך אליינס מסביר זיין וואס ס'איז, ס'איז מער ווייניגער. אזוי עס איז נאטירליך אזוי ווי איינער האט א געוויסע ארט א געוויסע כשרון און נאכדעם איז דא זאכן וואס מען דארף וואס מען קען לערנען און וואס מען לערנט און די ביידע זאכן זענען וויכטיג ביידע זאכן דארף מען האבן באט די עיקר זאך וויאזוי מען לערנט עפעס איז איז מען צונעמט עס אויף שטיקלעך אפילו זאכן וואס מענטשן האבן יא א געוויסע כשרון א געפיל אליינס לערנט מען עס דורכדעם וואס מען צונעמט עס אויף שטיקלעך, מען נעמט עס סטעפ ביי סטעפ, יעדע קליינע זאך, אזוי טוט אזוי, קודם טו אזוי, שפעטער טו אזוי, און דאס איז די עיקר זאך פון ספירת העומר די טעג, וואס מען צונעמט זאכן, די אלע איידיע, די גא די גאנצע קאנצעפט וואס מען זעט פסח, וואס איז אן קיין הכנה, וואס איז אן קיין סדר מושכל. וואס מען פארשטייט עס נישט אזויפיל פארשטיין, עס איז נישט אזויפיל וואס מען קען אריבער געבן פאר א צווייטען, מען קען עס נישט לערנען, עס איז נישט אויף א וועג פון תורה, עס איז א וועג פון פון זען די זאך אזוי ווי עס איז נאטירליך, און שפעטער גייט מען מען טרייט עס צו צונעמען, מען לערנט, מען קען עס אויסלערנען, מען קען עס פארציילן ווייטער יעדע זאך, איין זאך, נאך א זאך, נאך א זאך, און.

דאס איז די איין זאך וואס איך וויל רעדן וועגן שביעי של פסח, נאך א זאך איז וועגן וועגן די ענין וואס מ'זאגט טאקע נישט קיין הלל און מ'זאגט נישט קיין שירה וועגן מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה, דאס איז די פשוט'ע פשט פארוואס מ'זאגט נישט קיין שירה קיין הלל שלם א גאנצע פסח נאר די ערשטע טאג, און פארשטייט זיך אז די מעשה ידי טובעין בים איז א זייער א שארפע זאך וואס רוב חסידישע אידן וואלטן נישט אזוי ליב געהאט. אז ס'הייסט אז אפילו עס איז געווען אזא גרויסע קריעת ים סוף, אבער דאס אז דאס אז ס'קומט מיט אריינווארפן די מצרים אין די ים, דאס איז א סיבה אז מ'זאל נישט זאגן וועגן דעם הלל, און איך מיין אז מ'קען עס מיטנעמען, מרחיב זיין צו. באופן כללי דאס וואס דא שטייט אז איינער זאגט הלל יעדן טאג הרי זה מחרף ומגדף דאס הייסט אז הלל מוז קומען אין א געוויסע אין אזוי ווי א ספיריט אזוי ווי פון די ערשטע טאג פסח אז ס'געשעט א נס ס'געשעט עפעס א ספעשל זאך דעמאלטס רעדט מען פון הלל און מ'זאגט און הלל איז מיינט נישט נאר דאנקען די אייבערשטער מ'דארף אלעמאל דאנקען די אייבערשטער הלל מיינט בעיקר אזוי ווי חז"ל זאגן הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה, עס איז פארט פון די אזא סערטען התפארות און א סערטען מען רימט זיך אז עס איז אונז און עס איז הללו עבדי השם, אבער דאס טאר מען נישט טון יעדן טאג, ווייל איינער וואס ער רעדט א גאנצע צייט וועגן דעם, א גאנצע צייט איז ער פארנומען וועגן אזא סארט הלל, איז ער מחרף ומגדף. ווייל פאר צוויי צוויי סטעפס אויף וואס ער איז מחרף און מגדף, קודם כל אמאל איינער רעדט צופיל איז כל המוסיף גורע, ס'דא אסאך מאל מ'זעט א מענטש ער פארציילט זיך גאנצע מעשה און דאן לייגט נאך צו אז די אייבערשטער האט אים געהאלפן און די אייבערשטער האט געמאכט מיט השגחה פרטית, דאס נעמט נאר צו פון די השגחה פרטית, יעדע איינער אלעס איז השגחה פרטית יעדע איינער וויאזוי ער זאל עס נאר פארשטיין, אבער דאס וואס מ'זאגט עס א גאנצע צייט.

אין א סערטען סענס צו זאגן שירה אויף מעשי ידי טובעין בים אז מיך האט די אייבערשטער געהאלפן און מיך העלפט די אייבערשטער אלעמאל און יענער נישט פארשטייט זיך און דאס איז א מחרף און מגדף דאס הייסט אז ער זעט נאר ער נעמט די גאנצע געטליכקייט וואס דארף זיין פאר יעדע איינעם וואס דארף זיין אין די גאנצע וועלט ער נעמט עס נאר פאר זיך ער נעמט עס נאר ווען ער זאגט. סאו מ'זאל זעהן שביעי של פסח אביסל נישט זאגן אזויפיל הלל שלם און נישט רעדן אזויפיל חיצוניות'דיגע ווערטער פון אמונה און אזעלכע זאכן נאר אזוי ווי זעהן אז זאכן אזוי ווי זיי זענען און האבן א גוטע יום טוב.